בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף עיין ו'. מ'הייבן אן דף עיין ו' עמוד א' אויבן, שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי, איז די גמרא דא ממשיך דן צו זיין בענין המן, זאגט די גמרא שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי, די תלמידים פון ר' שמעון בר יוחאי האבן אים געפרעגט, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה, פארוואס איז נישט אראפגעקומען מן איין מאל א יאר אויף די גאנצע יאר אזוי ווי עס וואקסט תבואה איין מאל א יאר, אמר להם, האט ער זיי געענטפערט, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה? כ'האב געגעבן א משל, למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, ס'איז א משל צו א מלך וואס האט איין זון, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, דער טאטע האט געגעבן פארן זון מזונותיו זיין שפייז איינמאל א יאר, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה, איז איינמאל א יאר איז דער זון ארויפגעקומען צום טאטן נעמען דעם שפייז פונעם יאר, עמד ופסק מזונותיו בכל יום, האט דער טאטע מחליט געווען דער קעניג אז ער וועט אים אנהייבן געבן פרנסה ער וועט אים געבן דאס עסן יעדן טאג, והיה מקביל פני אביו כל יום, איז יעדן טאג איז דער זון ארויפגעקומען צום טאטן, אף ישראל, די זעלבע זאך ביי די אידן, מי שיש לו ארבעה וחמישה בנים, איינער וואס האט געהאט א גרויסע משפחה, היה דואג ואומר, שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב, יעדן טאג האט ער געזארגט אפשר עט ער הונגערן אפשר מארגן עט נישט אראפקומען קיין מאן, נמצאו כולם מכוונין את לבם לאביהם שבשמים, איז יעדן טאג האט יעדער געדאווענט ס'זאל אראפקומען מארגן מאן, יעדן טאג האט מען געדאווענט, און אזוי ארום האט דער אייבערשטער געוואלט אז אידן זאלן דאווענען, זאלן האבן א קשר א שייכות מיטן רבונו של עולם דערפאר איז יעדן טאג געקומען פרישע מאן. דבר אחר, נאך א פשט פארוואס יעדן טאג איז געקומען פרישע מאן, שהיו אוכלין אותו כשהוא חם, אז מ'זאל עס עסן ווען ס'איז פריש ווען ס'איז הייס, דבר אחר, נאך א טעם פארוואס ס'איז נישט געקומען נאר איין מאל א יאר נאר ס'איז געקומען יעדן טאג, מפני משאוי הדרך, מ'זאל נישט דארפן מיטשלעפן, טאמער ס'וואלט אראפגעקומען דאס גאנצע אויפאמאל וואלט מען געדארפט כסדר מיטשלעפן דאס גאנצע מן, און דערפאר מ'זאל נישט שלעפן איז יעדן טאג אראפ פרישע מן. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא ברענגט א ברייתא, וכבר היה ר' טרפון ור' ישמעאל וזקנים יושבין ועוסקין בפרשת המן, והיה ר' אלעזר המודעי יושב ביניהם, ר' אלעזר המודעי האט דארט געזעצן, נענה ר' אלעזר המודעי ואמר, האט ער זיך אנגערופן און געזאגט, מן שירד להן לישראל היה גבוה שישים אמה, אז ס'איז אראפגעקומען אזויפיל מאן אז ס'געווען הויעך זעכציג אמה, אמר לו רב טרפון, האט רב טרפון אים געזאגט מודעי, עד מתי אתה מגבב דברים ומביא עלינו, ווי לאנג העסטו זאגן זאכן אן קיין טעם און זאגן סתם פון ווי נעמסטו אזא זאך ווי ווער האט דיר געגעבן אזא מספר זעכציג אמה, אמר לו, האט רב אלעזר מודעי געזאגט רבי, מקרא אני דורש, איך דרשן עס פון א פסוק, שטייט אין פסוק ביי די מבול, חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים, וואס איז משמע פון דעם אז די וואסער האט איבערגעדעקט אלעס מיט פופצן אמה, אבער אויף דעם איז לכאורה שווער, וכי חמש עשרה אמה בעמק, חמש עשרה בשפלה, חמש עשרה בהרים, וכי מיא שורי שורי קיימי, טייטש וואסער קען דען גיין אזוי ווי א חומה, אזוי ווי טרעפ, וואסער איז דאך פלאך, און במילא קען מען נישט זאגן אז איבעראל איז געווען הויעך פופצן אמה די וואסער, אויף א בארג איז געווען פופצן אמה ביי טאל פופצן אמה, ווייל אויב אזוי וואלט אויסגעקומען אז די אלע וואסערן זענען אויך געווען מיט בערגן מיט טאל, וואסער ארבעט דאך נישט אזוי, ועוד און נאך מער, תיבה, היכי סגיא, וויאזוי האט די תיבה געקענט פארן אויף די וואסער טאמער די וואסער איז געווען ארויף און אראפ? אלא נאר אוודאי מוז מען זאגן אז נבקעו כל מעינות תהום רבה עד דאשוו מיא בהדי טורי, קודם האט זיך געעפנט די תהום און אלעס איז געווארן צוגעדעקט מיט וואסער ביז די העכסטע בארג און נאכדעם והדר נאכדעם חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים האט אראפגערעגנט נאך פופצן אמות וואסער פון אויבן, יעצט אזוי וכי אי זה מידה מרובה מידה טובה או מידה פורענות? הוי אומר מידה טובה ממידה פורענות, ס'טייטש מידה טובה איז אוודאי סאך גרעסער פון מידה פורענות ווי רשי ברענגט ביי מידה פורענות, שטייט פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים אויף דריי דורות צו פיר דורות און ביי מידה טובה שטייט נוצר חסד לאלפים אפילו טויזנט דורות ממילא זעהן מיר אז מידה טובה איז מער ווי מידה פורענות יעצט במידה פורענות הוא אומר וארובות השמים נפתחו ס'טייטש ביי די מבול שטייט אז ארובות ארובות דאס איז די פענסטערס די פענסטערס פון הימל האבן זיך געעפנט פון דארט איז אראפגעקומען די מבול ארובות דאס איז צוויי ס'טייטש צוויי פענסטערס האבן זיך געעפנט וואס פון דארט איז אראפגעקומען די פופצן אמה יעצט במידה טובה הוא אומר וואס שטייט ביי מידה טובה ביי די מן שטייט אין פסוק אין תהלים ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמים נתן למו, שטייט דלתי שמים, צוויי טויערן האבן זיך געעפנט, ותנא האט מען געלערנט א ברייתא כמה אריבות יש בדלת, וויפיל פענסטערס איז דא אין א טויער, ארבע ארבע, יעדע טויער איז אזוי גרויס ווי פיר פענסטערס, הרי כאן שמונה, קומט אויס אז צוויי טויערן, דלתי שמים, איז צוזאמען איז עס אכט פענסטערס, פיר פענסטערס פאר יעדן טויער, ונמצא, מן שירד להם לישראל גבוה ששים אמה, קומט אויס אז די מן איז אראפגעקומען זעכציג אמה, ווייל אז פון צוויי פענסטערס קומט אראפ פופצן אמה, איז פון צוויי טוירן קומט אראפ זעכציג אמה, ווייל ס'איז אכט מאל אזויפיל. זאגט די גמרא תניא, אין א אנדערע ברייתא האט מען געלערנט איסי בן יהודה אומר, מן שירד להם לישראל היה מתגבר ועולה עד שרואין אותו כל מלכי מזרח ומערב, ס'איז געווען אזוי מין הויך די מן אז אלע מלכים אלע קעניגן האבן עס געקענט זען פון אלע זייטן שנאמר אזוי שטייט אין פסוק אין תהלים, תערוך לפני שלחן נגד צוררי, אז אלע צוררים אלע שונאים האבן דאס געקענט זען. דער פסוק זאגט דארט ווייטער אין תהלים כוסי רויה, דרך אגב דרש'נט די גמרא אמר אביי פון כוסי רויה איז שמע מינה, קען מען דרינגען פון דעם אז כסא דדוד לעלמא דאתי, אז די כוס וואס דוד המלך אין עולם הבא וואס טייטש משיח העט קומען און זיין א גרויסע סעודה, דוד המלך העט בענטשן איז דער כוס העט זיין מאתן ועשרין וחד לוגא מחזיק, ער העט האלטן צוויי הונדערט איין און צוואַנציק לוג, שנאמר אז עס שטייט כוסי רויה, רויה בגימטריא הכי הוי, רויה איז גימטריא צוויי הונדערט איין און צוואַנציק. על כל פנים האבן מיר דא געזען די דרשה פון ר' אלעזר המודעי וואס ער האט געלערנט פון די מבול אז די מן איז געפאלן זעכציק אמה ווייל די מבול איז געפאלן פֿופֿצן זאגט אבער די גמרא הא לא דמיא ס'איז דאך נישט גלייך התם בארבעין יומין די מבול איז דאך געקומען פערציג טאג הכא חדא שעתא דא איז דאך די מן געפאלן איין שעה וואס טייטש ס'איז נישט געפאלן פערציג טאג אין א צי נאך מער מען קען זאגן פארקערט אויך, זאגט די גמרא, התם לכולי עלמא, וואס טייטש, דער מבול איז דאך געפאלן אויף די גאנצע וועלט, הכא לישראל לחודיה, ונפיש להו טפי, ס'טייטש דא איז נאר געפאלן פאר די אידן, וויפיל מן איז שוין געפאלן, און ממילא, טאמער טאקע, ביסט גערעכט, אז מען קען זיך ארויס לערנען פון די מבול, וואלט געדארפט זיין סאך סאך סאך העכער די מן, ווייל די מן האט זיך נישט אויסגעשפרייט אויף די גאנצע וועלט נאר אויף איין קליינע שטח, נו וואס דען? ענטפערט די גמרא רב אלעזר המודעי פתיחה פתיחה גמר אז רב אלעזר המודעי'ס דרשה איז נישט געווען סתם עפעס א סברה וואס ער האט צוגעשטעלט צוויי זאכן נאר עס איז ממש געווען א גזירה שוה ווייל ביי די מבול שטייט וארובות השמים נפתחו ביי די מן האט מען געזען שטייט ודלתי שמים פתח איז געווען א גזירה שוה פתיחה פתיחה און מילא אויף א גזירה שוה קען מען נישט פרעגן זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין די משנה אז יום כיפור איז אסור באכילה בשתיה ברחיצה בסיכה בנעילת הסנדל בתשמיש המיטה, פרעגט די גמרא הני חמשה עינויים כנגד מי, וואס טייטש ווי איז מרומז אין די תורה די פינף עינויים, אזוי לערנען רוב ראשונים אז בעצם די פינף עינויים איז נאר מדרבנן אבער ווי איז עס מרומז אין די תורה, אמר רב חסדא כנגד חמשה עינויים שבתורה, ס'איז מרומז ווייל שטייט פינף מאל די לשון עינוי אין די תורה, די ערשטע מאל שטייט ובעשור, די פסוק זאגט דארט ובעשור לחודש השביעי און די פסוק פירט אויס ועניתם את נפשותיכם, די צווייטע מאל איז ואך בעשור, פירט אויך דער פסוק אויס ועניתם את נפשותיכם, די דריטע מאל איז שבת שבתון, די פסוק פירט אויך אויס ועניתם את נפשותיכם, די פערדע מאל שטייט נאכאמאל שבת שבתון, און די פסוק פירט אויך אויס ועניתם את נפשותיכם, און די פיפטע מאל איז והיתה לכם חוקת עולם, און די פסוק פירט דארט אויס תענו את נפשותיכם, מילא מרומז דא פינף עינויים, פינף פייניגונגען, זאגט די גמרא הני חמשה הוו, ואנן שיתא תנן, מיר אין די משנה האבן דאך געלערנט זעקס, אכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, ענטפערט די גמרא, שתיה, בכלל אכילה, אז טרינקען איז בכלל אכילה וואס טייטש איין עינוי, דאמר ריש לקיש, מנין לשתייה שהיא בכלל אכילה, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק, ואכלת לפני ה' אלקיך זאלסט עסן די מעשר שני, שטייט דארט, מעשר דגנך תירושך ויצהרך, מילא תירוש וואס איז דאס תירוש? תירוש דאס איז חמרא, דאס איז וויין, באלד טוט די גמרא פרעגן ווי ווייסט מען אז תירוש איז וויין, אבער תירוש איז וויין, וקרי ליה ואכלת, און דער פסוק זאגט ואכלת, זעהן מיר אז אלעס איז בכלל אכילה, טרינקען איז אויך בכלל אכילה, זאגט די גמרא ממאי, ודילמא דאכליה על ידי אניגרון, קען זיין אז דאס שטייט דארט ואכלת מיינט טאקע עסט עסן די וויין, וויאזוי עסט מען וויין? מיט אניגרון, אניגרון דאס איז א סארט מאכל, דאמר רבה בר שמואל אניגרון, מיא דסילקא, ס'איז וואסער מיט סלק, תרד ס'איז א מין ירק וואס מען מישט אויס מיט וואסער, אכסיגרון אויך עפעס א מין מאכל, מיא דכולהו שלקי, מיט כל מיני ירקות אין דעם, וואס מען לייגט אריין אין דעם וויין מיט אויל, איז אפשר דאס מיינט דארט דער פסוק אז מ'עט עסן, אבער אוודאי אויף טרינקען איז נישט שייך צו זאגן ואכלת, אלא אמר רב אחא בר יעקב א צווייטע לימוד, מהכא מ'לערנט עס ארויס פון דא, שטייט אין פסוק אז דארט טאקע ביי מעשר שני אז מ'עט עס פודה זיין אויף געלט, און נאכדעם ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך מיט די געלט קען מען קויפן ארץ ישראל אין ירושלים וואס מען וויל, בבקר ובצאן וביין ובשכר, און די פסוק פירט אויך אויס ואכלת שם, זעהן מיר דאך דא אז שכר וואס דאס איז שתי', שכר דאס איז וויין, אלטע וויין וואס מאכט שיכור, וואס דאך איז אוודאי א משקה, און וקרייה רחמנא ואכלת, און די תורה זאגט אויף דעם ואכלת, זעהן מיר אז שתי' איז בכלל אכילה, זאגט די גמרא ממאי, ודילמא הכא נמי דאכליה על ידי אניגרון, קען זיין דא אויך רעדט זיך מ'עט עסן די וויין מיט די מאכל אניגרון, ענפערט די גמרא ניין, שכר כתב, מידי דמשכר, שכר פשט א זאך וואס מאכט שיכור, ווען מען עסט וויין מיט אניגרון מאכט עס נישט שיכור, און מילא מוז מען זאגן אז ס'איז טאקע א שתיה, פרעגט די גמרא, ודילמא דבילה קעילית, ווער זאגט דיך אז שכר דאס איז אלטע וויין וואס מאכט שיכור, אפשר איז דאס א דבילה קעילית א מין דבילה וואס קומט פון א פלאץ קעילה וואס דאס מאכט אויך שיכור, און דאס זאגט די תורה שכר, און דאס איז טאקע א מאכל, דתניא, אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא, אכל דבילה קעילית, טאמער א כהן האט געגעסן דבילה קעילית ושתה דבש וחלב, אדער האניג אדער מילך ונכנס למקדש, און ס'האט אים שיכור געמאכט און איז אריין אזוי אין בית המקדש חייב, איז ער חייב מלקות, ווייל ס'שטייט אין די תורה, יין ושכר אל תשת, און מילא שכר מיינט יעדע זאך וואס איז משכר, אויך די אלע זאכן, און מילא זעהן מיר אז דבילה קעילית קען אויך גערופן ווערן שכר, און מילא קען מען אויך זאגן אז דאס וואס שטייט ביי מעשר שני ביי שכר און די פסוק פירט אויס ואכלת שם,

און מילא אזוי ווי דארט איז וויין אף כאן יין, די זעלבע זאך ביי מעשר שני מיינט שכר וויין, און פון דעסט וועגן רופט עס די תורה אן ואכלת, זעהן מיר אז שתייה איז בכלל אכילה. זאגט יעצט די גמרא אויף ריש לקיש'ס דרשה, ריש לקיש האט זיך געוואלט ארויסלערנען פון תירוש, תירוש האט ער געזאגט די פשט וויין, אויף דעם פרעגט די גמרא, תירוש חמרא הוא? תירוש איז דען וויין? והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הנודר מן התירוש, איינער וואס מאכט א נדר ער גייט נישט הנאה האבן פון תירוש, אסור בכל מיני מתיקה, טאר ער נישט עסן אלע מיני זיסע פירות, ווי רש"י זאגט למשל עפלעך מיט טרויבן, אבער מותר ביין, וויין מעג מען יא טרינקען, זעהן מיר אז תירוש מיינט נישט וויין, תירוש מיינט מיני מתיקה, זיסע פירות, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, וואס זאגסטו מיר דא אז תירוש מיינט נישט וויין, ולאו חמרא הוא, איז דאס דען נישט וויין, והכתיב שטייט דאך אין פסוק ותירוש ינובב בתולות, ווי רש"י זאגט תירוש ינובב בתולות איז פשט, תירוש דאס איז וויין, ינובב, א לשון ניב שפתים, עפנט אויף דאס מויל בתולות א פארמאכטע מויל, וואס איז פארמאכט אזוי ווי א בתולה, איז די וויין עפנט עס אויף נכנס יין יצא סוד, זעה מען ווייטער אז תירוש הייסט יא וויין, און וואס פרעגסטו מיר א קשיא פון א ברייתא, ענטפערט די גמרא ניין פון די פסוק נישט קיין ראיה, דבר הבא מן התירוש ינובב בתולות, קען אוודאי זיין אז תירוש מיינט מיני מתיקה, טרויבן, און די פסוק זאגט אז ותירוש, די זאך וואס קומט ארויס פון די זיסע טרויבן וואס דאס איז וויין, ינובב בתולות עפנט א מויל, און אויף דעם פרעגט די גמרא נאך א קשיא,

דאס איז זיין יקביך יפרוצו, אבער האסט נישט קיין ראיה אז תירוש מיינט וויין, זאגט די גמרא אה אויך שטייט והכתיב זנות ויין ותירוש יקח לב, יקח לב איז פשט ס'וועט אנשיקערן, און דא קענסטו מיר נישט זאגן אז דבר הבא מן התירוש, ווייל דא שטייט דאך יקח לב ווייל ס'שיקערט אן, טרויבן שיקערן נישט אן, אלא נאר מילא זאגט טאקע די גמרא דכולי עלמא תירוש חמרא הוא, יעדער איז מודה אז תירוש מיינט וויין, ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם, ביי נדר גייט מען נאך די לשון פון מענטשן, און מילא אין פסוק וואו ס'שטייט תירוש מיינט עס טאקע וויין, אבער אמאליגע צייטן מענטשן האבן נישט גערופן וויין תירוש, נאר מענטשן האבן גערופן מיני מתיקה תירוש, איז לגבי א נדר גייט מען נאך די לשון פון מענטשן, זאגט מען טאקע אז דער מענטש האט געמיינט מיני מתיקה זיסע פירות, אבער ווען ס'קומט צו א פסוק תירוש אוודאי מיינט וויין, פרעגט די גמרא, ואמאי קרי ליה יין ואמאי קרי ליה תירוש, פארוואס אמאל כאפט אן די פסוק יין אמאל תירוש, וואס איז די צוויי לשונות? ענטפערט די גמרא, יין שמביא יללה לעולם, ס'הייסט וויין ווייל ס'ברענגט א יללה א געוויין אויפן וועלט, א לשון פון תאניה ואניה, דאס איז די לשון יין, אז ס'ברענגט א געוויין, ווייל אז מ'טרינקט צופיל הייבט מען אן זינדיגן, אז מ'זינדיגט קומט אראפ כל מיני פורעניות אויפן וועלט, און תירוש שכל המתגרה בו נעשה רש, אז איינער וואס טרינקט צופיל ער ווערט נאכגעשלעפט דורך וויין ווערט אן ארעמאן תי רש ווערט א ארעמאן רב כהנא רמי זאגט אז די גמרא רב כהנא האט געפרעגט כתיב שטייט אין פסוק תירש וקרינן תירוש וואס טייטשט תירש שטייט אן א ו' תי רש און מען ליינט תי ראש און ממילא קען מען דרשנ'ען דא זכה נעשה ראש טאמער א מענטש איז זוכה ער טרינקט וויין וויפיל מען דארף נישט צופיל דעמאלטס איז תי ראש ווערט ער א ראש, וואס טייטש ער ווערט א חכם, זיין קאפ ווערט אויסגעקלארט, לא זכה, טאמער איינער טרינקט צופיל און שיקערט זיך אן, נעשה רש, דעמאלטס ליינט מען תי' רש, ער ווערט א רש, ער ווערט א ארעמאן. זאגט די גמרא א ענליכע דרשה רבא רמי, כתיב, ישמח, וקרינן ישמח, שטייט ישמח קען מען עס ליינען מיט א שין ישמח, און מען ליינט עס, יין ישמח, און נאר וואס דען, זכה, משמחו, טאמער א מענטש איז זוכה ער טרינקט וויין ווי עס דארף צו זיין נישט צופיל, איז משמחו א לשון פון ישמח, לא זכה, טאמער ער איז נישט זוכה ער טרינקט צופיל ער שיקערט זיך אן, משממו, וואס איז א לשון פון שממה עס מאכט אים ליידיג ס'נעמט אוועק פון אים די חכמה, און דאס ליגט אויך אין די ישמח מ'ליינט עס מיט א שין און מ'טוישט די ח' אויף א ה' איז א לשון פון ישמה, ער ווערט ליידיג ער ווערט לער, די חכמה גייט אוועק. זאגט די גמרא והיינו דאמר רבא, דאס פלעג רבא טאקע זאגן, חמרא וריחני פקחין, אז וויין מיט בשמים וואס רבא האט געטרינקען האט אים קלוג געמאכט, ס'טייטש רבא האט עס געטון ווי עס דארף צו זיין, נישט געטרינקען צופיל, און ממילא האט ער זוכה געווען טאקע צו ישמח, קלוג צו ווערן. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אז איינער פון די פינף עינויים דאס איז רחיצה און נאך א עינוי איז סיכה, זיך זאלבן, זאגט די גמרא רחיצה וסיכה מנלן דאיקרי עינוי, ווי ווייסט מען אז איינער וואס זאלבט זיך נישט אדער וואשט זיך נישט אז דאס הייסט א עינוי דאס הייסט זיך געפייניגט, ענפערט די גמרא דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק אין דניאל, דניאל זאגט דארט, לחם חמודות לא אכלתי, כ'האב נישט געגעסן גוטע ברויט, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סכתי, און וויין מיט פלייש איז נישט אריין אין מיין מויל, און סוך לא סכתי כ'האב זיך נישט געזאלבט. מילא קודם פארדעם איז די גמרא מפרש מאי לחם חמודות לא אכלתי, וואס זאגט דארט דניאל לחם חמודות לא אכלתי, אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת, אפילו נהמא דחיטי דכייתא לא אכל, אז אפילו גוטע ברויט האט ער נישט געגעסן, ער האט נאר געגעסן שוואכע ברויט. על כל פנים, זעהן מיר דאך דא, אז דניאל זאגט אז סוך לא סכתי, אז ער האט זיך נישט געזאלבט, און מנלן דחשיבא כעינוי, ווי ווייסט מען אז דאס הייסט א עינוי טאקע אז דאס הייסט זיך געפייניגט? דכתיב וואס שטייט אין פסוק ויאמר אלי אז דניאל זאגט דארט אז דער מלאך גבריאל האט אים געזאגט אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלקיך נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך אז גבריאל דער מלאך גבריאל זאגט צו דניאל אז פון די טאג וואס דו האסט געפאסט להתענות זעהן מיר אז די זאכן וואס דניאל האט געטוהן הייסט געפאסט און עס קען נישט זיין דאס גייט ארויף אויף דעם וואס ער האט נישט געגעסן קיין גוטע ברויט אדער פלייש מיט וויין ווייל ער האט געגעסן אנדערע זאכן ער האט געטרינקען אנדערע זאכן אויף וואס גייט ארויף די געפאסט די עינוי גייט אוודאי ארויף אויף די סוך לא סכתי אויף דעם וואס ער האט זיך נישט געזאלבט זעהן מיר פון דעם אז סיכה הייסט א עינוי איינער וואס זאלבט זיך נישט איז ער זיך מענה זאגט די גמרא אשכחן סיכה רחיצה מנלן ווי ווייסט מען אז וואשן איז אויכט אזוי אמר רב זוטרא ברב טוביה אמר קרא ווייל שטייט אין פסוק אין תהלים ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו זעהן מיר דא אז כמים בקרבו די וואסער וואס מען וואשט זיך אפ איז די זעלבע בחינה פון כשמן בעצמותיו די אויל וואס מען זאלבט זיך, אז ביידע זענען די זעלבע זאך, אז מען זיך מונע פון ביידע, הייסן ביידע א עינוי. זאגט די גמרא ואימא כשתיה, ווער זאגט דיך אז ותבא כמים בקרבו מיינט זיך וואשן, אפשר ותבא כמים בקרבו מיינט טרינקען, אז וואס אז ביידע הייסן טאקע א עינוי, אבער נישט זיך וואשן, ענטפערט די גמרא ניין, דומיא דשמן, מה שמן מאבראי, אף מים מאבראי, אזוי ווי די שמן רעדט זיך פון אינדרויסן זיך זאלבן די גוף פון אינדרויסן, די זעלבע זאך דאס וואס שטייט דא ותבא כמים בקרבו, מיינט אויך די וואסער וואס קומט פון אינדרויסן טייטש זיך וואשן. פרעגט אבער די גמרא, והא תנא איפכא קא נסיב לה, מיר האבן דאך געלערנט א תנא א משנה וואס זאגט פונקט פארקערט, דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכיפורים, ווי ווייסט מען אז זיך זאלבן איז פונקט אזוי ווי זיך טרינקען? זאגט די משנה, ווייל אף על פי שאין ראי' לדבר איז זכר לדבר שנאמר, ותבא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. כאטש אונז האמיר געלערנט וואס איז די מקור פון סיכה, די מקור איז פון דניאל, ווייל דניאל זאגט, וסוך לא סכתי. די משנה זאגט אנדערש. די מקור אז סיכה איז א פראבלעם, איז ווייל די פסוק זאגט ותבא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. כמים בקרבו, דאס איז טרינקען. טרינקען, דאס איז דאך קלאר א פראבלעם. און במילא כשמן בעצמותיו זאלבן איז אויך א פראבלעם, מילא זעהן מיר אז די תנא אין די משנה זאגט פארקערט אז כמים בקרבו איז יא פשט טרינקען, און פארקערט פארקערט דרשנ'ט זאלבן פון טרינקען, נישט וואשן פון זאלבן, אלא אמר רב אשי, און במילא זאגט רב אשי אז אוודאי די מקור אז זיך נישט וואשן איז א עינוי איז רחיצה מגופיה דקרא שמיע ליה, פון די עצם פסוק אין דניאל, ביידע איז דא א מקור פון דניאל, סיי זיך זאלבן און סיי זיך וואשן, פארוואס דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק וסוך לא סכתי, וואס דארף שטיין וסוך לא סכתי, ס'וואלט דאך קענט שטיין לא סכתי, נאר וואס דען דא ליגט ביידע ענינים, סיי אז ער האט זיך נישט געוואשן, סיי אז ער האט זיך נישט געזאלבט, און מיר זעמער דאך אז דער מלאך גבריאל זאגט אים דארט אשר נתת את לבך להבין ולהתענות אז ביידע הייסן אן עינוי, איז האמער א מקור אויף די ביידע זאכן.